אקעי רבותי העלאו, סאו פרייטאג בין איך געווען אוועק, כ'בין נישט געווען דא, סאו כ'וויל רעדן היינט און ס'זאל נישט מפסיק זיין די סדר הפרשה וואס אונז לערנען יעדע וואך, נאך אלץ נישט געפיקסט מיין מייקראפאון, סאו כ'האף אז מ'קען הערן, איף עניוואן איז ליסענינג לעט מי נאו דעט יו קען הער, ביקאוז כ'נוץ נאך אלץ די פאון און כ'האף אז מ'קען הערן נארמאל. סאו אייל טריי. פרשת שמות האלטן אונז, הייבן אונז אן א גאנצע נייע, גאנצע נייע ספר, און אונז האבן געענדיגט לעצטע וואך ויחי, לעצטע זונטאג האבן אונז געענדיגט, לעט מי נאו איף יו קען הער פליז, אונז האבן געענדיגט לעצטע וואך ויחי, מיט די גאנצע קאנצעפט פון מיתה, און אונז האבן גערעדט וועגן דעם צמצום, וועגן רושם וואס בלייבט איבער, און ס'שטימט זייער גוט אזוי מיט די מיט די.

אין די ענד עס פארציילט זיך נישט אזוי גוט אין די ענד פון ויחי זעהט אויס אז עס איז אזוי ווי דא אזוי ווי א שיינע סיום אדער א צוואה אזוי ווי אזוי א חותם אזוי ווי אזוי ווי א ענדינג ס'איז דא א נייס ענדינג און שמות סאדענלי געפונט מען זיך אין גלות מען געפונט זיך אין מצרים און מען האט פארגעסן וישכח און. ווי שטייט דארט? ולא זכר, פרעה האט נישט געדענקט יוסף, לא ידע את יוסף, האט נישט געוואוסט, נישט געוואוסט ווער ס'איז געווען. ס'הייסט ס'איז דא א, מ'הייבט אן פון פון פרעש, און מ'הייבט אן פון פריש פון א פון א מער צובראכענע פלאץ, פון א מער גלות פלאץ, דאס איז אזוי ווי אזוי ווי בעלי תשובה, אזוי ווי מקום שבעלי תשובה עומדים, ס'איז אסאך שווערער. ס'איז דא א גאנצע וועג, ס'איז דא אסאך וועגן, ס'איז דא אסאך דרכים, ס'הייסט דא דארף מען שוין האבן נישט נישט נאר א ביצירה, נישט נאר עפעס אזוי ווי א אמונה אזוי ווי די אייבערשטער באווייזט זיך פאר אברהם אבינו, אזוי ווי התחלה אזוי ווי בראשית, דא דארף מען האבן עפעס וואס הייסט גאולה, עפעס וואס הייסט דער מענטש וואס ער איז מקבל, דער מענטש דער דמות, אונז האבן גאנץ ספר בראשית געפאוקוסט אביסל אויף די מענטשן, אונז ווילן זיך זעהן אזוי ווי אין יענע מענטשן, אזוי ווי די אושפיזין. די מענטש, די מענטש וואס איז די דמות, די די די מענטש, די סארט מענטש, די סארט נפש, די סארט נשמה וואס טרעפט זיך אנהייב שמות, איז איז די נפש פון משה רבינו, דאס הייסט זיין נאמען איז גואל, זיין נאמען איז, אז פרעה האט געזען אין זיין אצטגנינות שנולד משיחן של ישראל, עס איז געבוירן געווארן דער משיח, דער דער גואל, דער דער מענטש וואס ער קען, ער האט עפעס א וועג, ער האט עפעס א עפעס א זאך וואס ער קען, ער קען אנהייבן פון פריש באט אין אין מצרים אין.

איז דא גאנץ ווייניג דעסקריפשאנס פון די קאנצענטרעישאן קעמפס אין מצרים אין די תורה, ס'איז אזוי דריי פסוקים בערך רעדט זיך וועגן די גאנצע די גאנצע גלות, און די גלות ענדיגט זיך און ס'ענדיגט זיך אזוי ווי א פסוק, ס'שטייט די אייבערשטער די אידן האבן וימת מלך ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים, און די אידן ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שועתם, א גאנצע צוויי דריי פסוקים, און ס'ענדיגט זיך וידע אלהים, און. און וואס מיינט וידע אלהים? גאט האט געוואוסט און די אייבערשטער האט געוואוסט, וואס האט ער געוואוסט? סאו עס לאזט אזוי א ספעיס, עס איז דא עפעס דא עפעס וואס וויל זיך זאגן דארט, און די נעקסטע פסוק, די נעקסטע, די זאך וואס פילט אן די ספעיס, די זאך וואס קומט דא אן, איז א מעשה ומשה היה רועה, און משה גייט דרייט זיך, משה האט א דזשאב, און נישט קיין נישט קיין ליידיגייער, נישט עפעס א עפעס א מבקש וואס זוכט זיך נבואה ערגעץ, נישט עפעס א, ער האט א דזשאב,

די ערשטע זאך, דאס הייסט די ערשטע שורש, די ערשטע התנוצצות, איז דאך זייער וויכטיג צו כאפן, אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל מ'דארף כאפן די בראשית, די ווי ווי הייבט זיך אן די וועלט, ווי הייבט ווי קענען אונז אנהייבן עפעס, און און די גאולה הייבט זיך ערגעץ אן, ס'האט ערגעץ א התחלה, ס'האט עפעס א עפעס א מינוט, עפעס א צייט וואס.

און משה, ער זעט עפעס א מאדנע זאך, ס'איז עפעס א סנה, ס'ברענט עפעס א פייער, און ס'שטימט עפעס נישט, עפעס, עפעס, ס'איז נישט אפילו קלאר וואס, וואס איז פאני, עס הייסט, הסנה איננו אוכל, אקעי, סאו ווילאנג, ווילאנג איז ער געשטאנען דארט און געוואטשט, הייסט, ס'נעמט דאך צייט, א פייער, איך האב אמאל געזען א בוים ברענט אויף פייער, אפשר נעמט צען מינוט, אדער א שעה קען נעמען א גרויסע סנה, איך ווייס נישט ווי גרויס א סנה איז, ס'נעמט צייט ביז ס'ווערט פארברענט. עס הייסט מען דארף עפעס עפעס איז געווען מאדנע, עס איז צום שלוס א זייער איידלע זאך, זייער א, עס האט זייער ווייניג ווערטער, וואס איז וואס איז ראונג מיט די פייער, פארוואס די פייער איז א זאך וואס מען דארף דא קוקן, די סנה ברענט, אקעי עס האט זיך פאר איינער, איינער האט איבערגעלאזט א מעטש, עפעס א צווייטער פאסטוך האט איבערגעלאזט זיין קעמפ פייער, עס האט פארגעסן אויסצולעשן און עס ברענט, און אין מיין אימעדזשינעישן איז עס אדורך געגאנגען, עס איז נישט געווען די איינציגסטע, משה רבינו איז נישט געווען, האט זיך נישט געדרייט אין עפעס א ארץ לא עבר בה איש, עס איז געווען א פלאץ וואס מען פלעגט פאשן די שאף, און עס איז געווען אסאך. אסאך רועים האבן שוין אדורכגעגאנגען די סנה בוער באש, אדער ווען איך רעד אין די נמשל איז זיכער אזוי, אסאך מענטשן האבן שוין אריבערגעגאנגען די, ווי מ'זאגט אברהם אבינו, זייער אסאך מענטשן זענען שוין אדורכפאצירט די בירה דולקת, קיינער האט קיינער האט זיך נישט אפגעשטעלט טראכטן, ס'איז געווען יא בסדר א סנה, איך ווייס ס'האט זיך אמאל פארברענט. און משה רבינו, ס'הייסט די חלק פון די וירא וירא מלאך ה' אליו, ס'הייסט דאס אליינס איז אזויווי א מתנה, ס'איז אזויווי א התגלות וואס די אייבערשטער געבט בלב משה, אדער אזויווי די איזשביצער רבי זאגט אז די אייבערשטער האט געגעבן בלב

פון וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל און אסאך ספרים אדער מענטשן רעדן וואס איז מלך מצרים געשטארבן יעצט שרייען זיי עס הייסט זיי האבן געכאפט עפעס א מינוט אז עפעס מאכט נישט סענס עפעס איז עפעס איז מאדנע דא עפעס עפעס דא דא א צעקה דא דא א נאקת בני ישראל וואס דארף א תשובה וואס דארף דעמאלטס יא אונז זענען קנעכט בסדר קנעכט וואס זאל מען טון. אין די זעלבע מינוט האט משה רבינו, און משה רבינו זאגט אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה, דא דאס איז אזוי ווי די גרעסטע פסוק, די גרעסטע פסוק פון אזוי ווי עס איז דא שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה איז דאך אזוי ווי א פליאה, וואס אסאך מענטשן רעדן וועגן דעם, אזוי ווי א שאלה וואס מיטאמאל ס'שטימט עפעס נישט, און אזוי איז אביסל די חילוק, די אונז האבן געשריבן וועגן דעם, די גאנצע חילוק פון נביאים און איינער וואס איז א נביא וואס ער הערט די קול השם און אנדערע.

דער אייבערשטער האט געזען, וואס האט דער אייבערשטער געזען? וואס הייסט אין אנדערע ווערטער מען קען פרעגן אזווי א שאלה, ווען מסירת צאן פרעגט א שאלה, וואס האט דער אייבערשטער געזען אין אברהם אבינו אז ער האט בוחר געווען אין אים, וואס האט ער געטון ספעשל, און אדער וואס האט דער אייבערשטער געטון צו משה רבינו, עס איז נישט ריכטיג אזווי ווי איך האב געזאגט אז דאס דאס אליינס אז זיי זענען נתעורר געווארן עפעס א קשיא, איז דאס אליינס אזוי געווען א געוויסע התגלות, אבער.

נאך די גאנצע מעשה זיי זיי איז דא די גאנצע דייאלאג און ס'איז דא אפאר פסוקים וואס חזר'ט זיך איבער מען פארשטייט נישט פונקט און די חזל אדער אנדערע פארשטייען אז ס'איז גענומען אפאר טעג ס'איז און משה רבינו און די אייבישטער נאך נאך די ער געזעט אז מען האט געזען די פאני זאך די סנה מען האט זיך אפגעשטעלט און ער געקוקט און די אייבישטער זאגט איך בין משה און איך בין דו ביסט משה און איך בין ווער איך בין אנכי איך בין די גאט פון אברהם יצחק ויעקב איך האב אים צוגעזאגט

איך מיין אז דאס איז די, עס איז נישט סתם, ס'איז נישט ס'איז דא מען אז דא אזוי א פשט אז עס איז ענוה מען דארף מען געט דיך א מלוכה מען געט איינעם א כח דארף ער עס נעמען מיט ענוה ער טאר עס נישט נעמען מיט אזוי מיט ישות אזוי ווי אה איך בין דער משיח מען דארף זיין אביסל צובראכן אבער נאך אלץ ענטפערט נישט די ס'מאכט נאך אלץ נישט קיין סענס דא איז עפעס א שאלה פון דו ביסט א עניו אדער נישט ווער האט דיך געפרעגט צו ביסט א עניו אדער נישט דאס איז א בעל גאוה עס האט דיך גארנישט געענפערט דיין גאוה דא דארפסטו זיין דארפסטו זיין דער משיח איך מיין אז

אין די ענד עט ליעסט דאס הייסט אדון הנביאים ווייל דער נביא האט נישט קיין ספיקות און מורא'דיג האט א מורא'דיגע קלארקייט געהאט א מורא'דיגע בהירות פה אל פה אדבר בו די וועג וויאזוי צו אנקומען צו דעם איז דאך זייער אסאך זיך טשעקן די נבואה מען דארף טשעקן די אייבערשטער ס'קומט און ער זאגט איך בין אלהי אברהם ווייסטו וואס וויאזוי ה' ווער וויאזוי געב מיך א געב מיך א פרוף געב מיך א ווער געבן אז די שאלה איז אזוי ווי די מען זאגט ביי די היש השם נישט ס'נישט אזוי ווי בנסיון נישט ער שלאגט זיך נישט מיט די אייבערשטער

שבתי בבית השם כל ימי חיי און אפשר, אזוי ווי שמואל הנביא, אז ער געהערט זיצן א גאנצע טאג און א גאנצע לעבן אינעם משכן. אבער מען טאר דאס נישט טון מתוך די התלהבות, מתוך די אזוי ווי עקסייטמענט, א מענטש איז עקסייטעד, עקסייטמענט בלייבט נישט עקסייטעד, אין אנדערע ווערטער עקסייטמענט איז פתי יאמין לכל דבר, אפילו עס איז געווען א אמת'דיגע התגלות, ער האט באמת באמערקט די מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה.

נאכדעם, נאכדעם קען מען וויסן, נאך זייער אסאך מאל, אין אנדערע ווערטער, א מענטש, דאס איז א גרויסע סוד אין עבודה אדער אין נבואה, וויאזוי מען וויל עס זאגן, א מענטש דארף קענען זיך מונע זיין פון די פון די התגלות וואס ער האט, פון די נבואה וואס ער האט, מען דארף זיך קענען, מען דארף עס קענען אפזאגן, דאס קען די אפזאגן, די אפזאגן, דאס הייסט אפזאגן די אייבערשטער אליינס, ווי דו זאגסט עס איז לכאורה חיצון, מען דארף עס קענען אפזאגן, ווייל נאר נאכן אפזאגן קען מען וויסן אויב עס איז אמת, ווילאנג א מענטש זאגט יא, הנני, שלחני. זייער זייער געשמאק, זייער ווארעם, זייער התלהבות, זכרתי לך חסד נעוריך, אבער נישט פון דעם קומט מען נערגעץ אן, נישט פון דעם, ס'איז אזוי ווי די אידן אין די מדבר, זיי זענען געגאנגען מיט א מורא'דיגע התלהבות, אבער פון דעם בויט מען נישט קיין ארץ ישראל, פון דעם בויט מען נישט קיין דור של קיימא, א דור של קיימא בויט מען, אזוי ווי איינער וועט זאגן, איינער האט מיך אמאל געזאגט,

מיט אייזערנע קייטן עס האלטן ביז נעקסטע יאר צו שמחת תורה, דאזענט נאט, ס'איז נאט פאסיבל, ס'איז נישט נאר ס'איז נישט פאסיבל, ס'איז דא א פארקערטע עבודה, די פארק, אינגאנצן פארקערט, איך מיין אז ס'איז ממש א פארקערטע מנהג, אז מ'דארף זאגן א פארקערטע זאך, און גלייך נאך יום כיפור דארף א מענטש זאגן פאר זיך, ווי אזוי לאז איך אפ די, די, די דמיון, די, די איינרעדעניש אז איך בין טאקע א מלאך, יא, ס'איז גוט, מ'דארף עס האבן פאר די איין טאג, פאר די, אזוי ווי דער משה, דער מדרש זאגט, משה איז געווען טירון לנבואה, ער איז געווען א טרעיני, די טרעינינג, א פארט פון די טרעינינג איז, מען דארף מען ווייסט דאך עפעס גרויסע התגלות מען ווייסט דאך עפעס אבער דארף מען דארף קענען טוהן ממש אפלאזן ווידער לאזט מען ווי שנעלער אפ די די די פילינג די עמקות די התלהבות צו די צו די מראה און די אמת פון די זאך די אמת פון פון די נבואה די אמת פון די גאולה די אמת פון די אלע זאכן איז נאך און ווען נאכן עס אפלאזן איז עס בלייבט עס דארט, און עס בלייבט דארט נישט מיט התלהבות, נישט מיט משה גייט צו פרעה שפעטער, נישט מיט די גרויסע להבות פייערס, נישט מיט די סר לראות, נישט מיט די פחד, נישט מיט די ויסתר משה פניו וואס איז א מורא'דיגע יראת הרוממות, די אלע זאכן, ער גייט ווייל דאס מוז ער טון, ווייל דאס איז דאס איז וואט איט איז, דעמאלטס איז עס געווארן אמת, דעמאלטס איז עס געווארן, דעטס עקטשעלי די טעסט אויף טרו נבואה, די טרו נבואה איז ווען ס'בלייבט אמת נאך די קאלטקייט, נאך די.

מען געהאט מורא'דיגע עקסטעסי ביי זייער נבואה, מורא'דיגע עקסטאז און מורא'דיגע דביקות, און ווי דניאל פארציילט ער האט געפאלן, געטאצט, געטאנצן, געשפרינגען, משה רבינו כאשר ידבר איש אל רעהו, אזוי ווי מען רעדט צו א מענטש, און מען קומט נאר אן אין דעם, צו דעם נאך אוועקווארפן אסאך אסאך דביקות, אוועקווארפן נאך נאך זיך מסרב זיין, נאך מסרב זיין צו גאט, מסרב זיין צו אסאך צו אסאך עקסייטמענט, און אפשר אזוי. עה ווייסט מען הייבט מען אן צו וויסן זאכן אויף א וועג פון תורה אויף א וועג פון משה און אויף א וועג וואס איז טאקע נצחי וואס איז האט א קלארקייט האט א אמת'קייט וואס איז נישט תלוי אין די אלע אורות קולות וברקים מיט זאכן סאו דעטס מיי תורה פאר פרשת שמות און וארא וועט מען שוין זיין צוריק האפפולי אויף די נארמאלע סקעדזשול און וויל סי יו דען.